ווי אונז האבן אפגעלאזט די פריערדיגע מעשה, האט שמשונ'ס שווער, זיין פלישתימ'דיגע שווער, גענומען זיין ווייב און געגעבן פאר איינעם פון די חברים זיינע וואס זענען געווען ביי די סעודת החתונה, יעצט קומט שמשון צוריק, ס'איז געווען בזמן קציר חיטים, זעט אויס שמשון איז אוועק געלאפן, איז געווען ברוגז, שטייט אז ער איז אהיים געגאנגען צוריק צו זיין טאטע'ס הויז, וויבאלד עס איז געווען געקומען זמן הקציר האט ער זיך דערמאנט פון זיין ווייב, איז ער געקומען און געברענגט א גדי עזים אזויווי אויף א מתנה פאר איר, און ער בעט פון די מחותן לאז מיך אריין צו מיין ווייב אין שטוב, און זי ער לאזט נישט, אין אנדערע ווערטער, ער האט טאקע זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, ער לאזט נישט, די אלטע מאן זיך דערמאנט ער קומט צוריק, און די טאטע זאגט וואס הייסט דו האסט דאך געזאגט אז דו האסט איר פיינט, איך האב איר געגעבן פאר א צווייטן, דו ווילסט חתונה האבן נעם, זי האט א קליינע שוועסטער זי איז אסאך שענער פאר איר, נעם איר. יעצט שמשון איז נאכאמאל געווארן זייער בייז און ער זאגט אבער יעצט בין איך שוין גערעכט נקיתי הפעם מפלישתים די מאל וועל איך נקמה נעמען מיט פלישתים וועל איך זיין אינגאנצן גערעכט וועט דאס ביז דענסט פארדעם קען מען נאך דן זיין ווער עס איז געווען גערעכט אבער דא ממש האט ער גענומען זיין ווייב און געגעבן פאר א צווייטן נישט קיין גט סתם ממש א עוולה וואס טוט ער נייע נייע טאקט יעדע זאך וואס שמשון טוט איז א נייע טאקטיק אינטערעסאנט ער חזר'ט נישט איבער קיינמאל די זעלבע זאך ער נעמט דרײַ הונדערט פאקסן שועלים, ער בינדט זיי צו, יעדע צווייטע צו די וויידלעך, און ער געט נעמט א פייער און לייגט א לפיד און צינדט אן די וויידל אדער לייגט עפעס א פייער ביים וויידל און יעצט די דרײַ הונדערט שועלים אנטלויפן, זיי לויפן, די פייער ברענט זיי אפילו אונטער און זיי לויפן ארום אין די אלע פעלדער פון די פלישתים און זיי מאכן אן גרויסע שריפה ביז עס פארברענט די גאנצע זאך מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, אלע זאכן וואס זענען געוואקסן אין פלישתים ווערן פארברענט, ס'איז א גרויסע חורבן, ס'דאך די זמן קציר חיטים, און יעצט דארף מען אלעס צאמנעמען און ס'איז אלעס פארברענט, נו די פלישתים הערן אויף דעם. פרעגן זיי ווער האט עס געטון זאגן זיי יא שמשון חתן התמני דער איידעם פון דער גוי דער פלישתי וואס וואוינט אין תמנה מ'האט געפרעגט פארוואס האט ער עס געטון ווייל ער איז געווען ברוגז פון זיין שווער גענומען זיין ווייב געגעבן פאר א צווייטן וואס טוען די פלישתים זיי האבן דאך די זעלבע מהלך פון שמשון בעצם זיי גייען און זיי פארברענען איר מיט איר טאטע אין א פייער וואלט מען געקענט מיינען אז שמשון איז אביסל בארואיגט יעצט גאנץ פלישתים און זיין שווער זענען אלע פארברענט ניין יעצט איז ער ברוגז אויף זיי אה ענק פארברענט מיין ווייב און מיין שווער. גייט ער זיי נאכאמאל נקמה נעמען, דער רד"ק זאגט, ער האט זיי געזאגט, קום הער, נעכט, לעצטע וואך, ווען ער האט צוגענומען מיין ווייב, וואלסט, וואלט ענק געווען ברוגז, וואלט איך פארשטאנען, יעצט נאר וואס נאכדעם וואס איך האב ענק אנגעצינדן עפעס זענט ענץ ברוגז, דאס איז נישט קיין וועג. איז וואס האט ער געטון, ער האט ויך אותם שוק על ירך מכה גדולה, שטייט נישט דא עפעס וועלכע טול ער האט גענוצט, שוק על ירך, רש"י זאגט ס'מיינט א מענטש וואס זיצט מיט זיין פיס אויף די ירך פון א בהמה, פון א פערד אדער עפעס אזא זאך, אנדערע ווערטער זיי גוט אנגעמאקלט, גוט געמאכט א מפלה פאר זיי. און ער איז געגאנגען און געוואוינט אין סעיף סלע עיטם דארט די די סלע עיטם דארט האט שמשון געוואוינט און ביזדערווייל די פלישתים זענען געווען האלט אז זיי זענען ברוגז יעצט אויף שמשון זיי גייען ויחנו ביהודה און געמאכט א מחנה פלישתים גייען קעגן שבט קיין יהודה און בלחי אין א פלאץ וואס הייסט לחי דארט שטייען זיי און איש יהודה דאס הייסט די חשובי יהודה פרעגט גיין צו די פלישתים און שיקט זיי און זאגט וואס וואס קומט עטס האבן זיי געזאגט אונז קומען איינשפארן שמשון ער האט אונז דאס אלץ אנגעמאכט און אונז גייען נקמה נעמען אים און די אנשי יהודה האבן מסכים געווען ווייזט אויס, זיי האבן זיך פארשטאנען אז זיי קענען נישט מנצח זיין פלישתים, זיי געדארפט מוסר זיין שמשון צו ליד הפלישתים, איז געגאנגען דריי טויזנט מענטשן פון יהודה צו דעם סלע עיטם דארט ווי פלישתים שמשון איז געווען, זיי זאגן אים, קוק דו ווייסט דאך אז פלישתים זענען דא באלעבאס, וואס טוסטו אזעלכע זאכן? זאגט ער, וואס הייסט איך טו? איך האב נקמה נעמען וואס זיי האבן געטון האב איך צוריק געטון. האבן זיי געזאגט תכלית, דאס איז א שיינע תורה אבער תכלית הייסט ווייל וואס אונז גייען דיך יעצט איינשפארן געבן ביד פלישתים. און שמשון האט מצליח געווען זיי צו מאכן זיי זאלן שווערן צו אים אז זיי גייען אים גארנישט טון, אינטערעסאנט עס זעט אויס אז קעגן זיי וואלט אפשר שמשון אויך געקענט זיך נוקם זיין אין זיי אליינס, סאו ער האט זיך געקענט האבן גענוג ער האט געהאט גענוג כח קעגן די בני יהודה, און האט זיי געזאגט זיי האבן געדארפט שווערן אז זיי גייען אים גארנישט טון זיי גייען אים נאר איבער געבן צו פלישתים, זעט אויס פלישתים האט ער נישט מורא געהאט אזוי ווי מען גייט זען. שוין, מען האט אים צוגעבינדן מיט נייע. שטריק, ס'איז א שטארקע שטריק, ס'איז ניי, נישט געווען צוריסן, גארנישט, און מען ברענגט אים, ברענגט אים צום פלאץ צו לחי, דארט ווי די פלישתים איז, און די פלישתים אאאא, ויריעו, זענען העפי, און מיטאמאל, ותצלח עליו רוח השם, ס'קומט אים צוריק דעם רוח, די קוראדזש, די גבורה וואס ער האט, די אלע די שטריק וואס האבן זיין הענט באקומען אזויפיל פאוער, אזויווי ברענעדיגע פשתים, עס ווערט פון פייער פארברענט, יא, ס'איז גארנישט, ס'איז, פאלט אראפ אזויווי טישו, וואלט מען היינט געזאגט. און ער נעמט עפעס א די פלאץ הייסט לחי יא, אינטערעסאנט אז אין די פלאץ האט ער גענומען א לחי חמור טריה, ס'הייסט א טויטע חמור, די לחי פון א טויטע חמור, די טשיק, די ביין כלי, און ער האט עס געווארפן אדער געהאקט מיט דעם, טויזנט מענטשן האט ער געהארגעט מיט דעם לחי. שמשון האט אפילו געזאגט אזא פאועם וועגן דעם, בלחי החמור חמור חמורתים, בלחי החמור הכיתי אלף איש, חמור האט געמאכט אזא מליצה, חמור חמורתים, ס'קען זיין ס'מיינט אזויווי ויצברו אותם חמורים חמורים, גאנצעטע פיילס פון טויטע פלישתים איז געווארן פון דעם לחי החמור. און ער האט אויך אוועקגעווארפן די לחי, שוין יוצא געווען. און די פלאץ האט ער גערופן רמת לחי, מ'זעט שוין פריער האט שוין געהייסן לחי, אפשר וועגן דעם הייסט עס טאקע לחי ווייל מיט דעם לחי האט שמשון געהארגעט טויזנט פלישתים. מיטאמאל געווען עפעס א נייע פראבלעם, שמשון איז געווען הונט דארשטיג, און ס'איז נישט געווען דארט קיין וואסער, ער האט געשריגן צום אייבערשטן, אייבערשטער האסט דאך געגעבן אזא גרויסע ישועה, יעצט גיי איך שטארבן פאר דארשט, און ערלים, די פלישתים גייען מיך ווייטער נעמען. און ס'איז געווען א נס ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי, האט זיך צושפאלטן די שטיין דארט ביי די פלאץ לחי, און ס'איז ארויס געקומען וואסער, ער האט געטרינקען און ער האט געלעבט, און אויף דעם פון דעם הייסט די פלאץ עין הקורא, עין הקורא טייטשן די מפרשים די עין, עין הייסט א מעין, הקורא וואס שמשון האט גערופן צום אייבערשטן ס'איז א נס נס'דיגע באר, ענליך אזוי ווי הגר, אינטערעסאנטע מעשה, ס'קומט א באר בדרך נס, און דאס איז שמשונ'ס באר, שמשונ'ס מעין. און וישפוט את ישראל פלשתים עשרים שנה איז אינטערעסאנט דאס וואלט געדארפט שטיין צום סוף די גאנצע מעשה פון פלשתים הא קום אן פאר צוואנציג יאר איז פלשתים שמשון געווען די שופט.